אחר הצהריים. ס'האט מיך פיל געקאסט איידער איך האב זיך באשלאסן קומען אהער, און דא, שטייענדיג פאר דער טיר, האב איך נאך געהאט דעם לעצטן ישוב הדעת, אנקלינגען צי ניט. ס'איז געווען א מאמענט ווען כ'האב זיך געזאגט, צוריק! עפעס האט דאך גובר געווען מיין פחד און שעמעוודיגקייט און כ'האב אנגעקלונגען. כ'ווייס ניט, צי מיט מיין אייגענער האנט, צי עמיצער אן אנדערער האט זי מיר אונטערגעהויבן. און מאָלט אײַך אױס מײַן איבערראַשונג, װען די טיר האָט זיך געעפֿנט, און אױף דער שװעל האָט זיך באַװיזן ניט קײן דינסט, ניט קײנער פֿון זײַנע שטוב-אײגענע, נאָר ער, פּרץ אַלײן. כ'האָב אים דערקענט פֿון זײַן פּאָרטרעט אױפֿן שער-בלאַט פֿון זײַנע געזאַמלטע שריפֿטן אין אײן באַנד, װאָס איז דערשינען צו זײַן יובילעי אין נײַנצן הונדערט און צוויי. אַז איך בין אַרײַן, האָב איך זיך באַדאַרפֿט פֿאָרשטעלן און זאָגן ווער איך בין, איז איין גאָט ווייסט ווי מיר איז שווער געווען אַרויסצוברענגען מײַן נאָמען, דעם נאָמען פֿון אַ נישטיקן אָנפֿאַנגער, פֿאַר אַזאַ מפֿורסם, קעגן וועמען איך בין איצט געשטאַנען. כ'האָב שטיל אַ שטאַמל געטאָן. דאָך, האָט ער אײַנגעהערט, און דעמאָלט האָט ער מיר גענומען העלפֿן אויסטאָן דעם פּאַלטאָ. ס'איז געווען ווינטער. ער האָט אים אַליין אויפגעהאַנגען און מיך אַריינגעפירט אין זיין קאַבינעט. אַ ביסל האָט ער, ווייזט אויס, געוואוסט פון מיר פון דעם, וואָס כ'האָב שוין געהאַט געדרוקט, אַ ביסל דערפון, וואָס פאַר מיין רייזע קיין וואַרשע האָב איך אים צוגעשיקט אַ זאַך, וואָס ער האָט זיך אָפּגעזאָגט זי צו דרוקן, און דאָך האָט ער זי פאַרגעדענקט. אָבער מער פון אַלץ האָט ער געוואוסט וועגן מיר פון דעם שריפטשטעלער א' ווייטער, וועלכער האט מיך שטארק פראטעזשירט, און ער, ווייטער, איז אייגנטליך געווען דער וואס האט מיך ארויסגעצויגן פון מיין פראווינץ שטאט קיין ווארשע, און אויך דער וואס האט פארפריער אנגעזאגט פרעצן וועגן מיין קומען צו אים. א' ווייטערן ווי א טעאטראל און ווי א מענטש מיט אביסל קרומע אינטעליגענטישע גענג, האט זיך צוערשט פארוואלט א שטיקל אינטריגע, איך זאל קומען זיך פארשטעלן פאר פרעצן, ניט, מיט מיין שוין פארפיקסירטן ליטערארישן נאמען, נאר מיט א פרעמד אויסגעטראכטן. וועלנדיג ווייזטאויס אויספרובירן פרצ'ס מבינות, צי וועל איך אויף אים מאכן דעם איינדרוק, וואס אים, ווייטערן, איז געווען געוואונטשן, אויב פרץ וועט נישט האבן געוואוסט ווער איך בין. דערויף בין איך נישט איינגעגאנגען. ערשטנס, ווייל כ'האב צו גרויס געאכטעט פרצ'ן איך זאל זיך דערלויבן בנוגע אים א וואסער-ניט איז גענארעריי און מיסטיפיקאציעס. און צווייטנס, ווי מאגער אנפאנגעריש מיין ליטערארישער באגאזש איז נישט געווען, דאך האב איך דאס געהאלטן פאר זיך פאר א פחיתת הכבוד. ווער איך בין, בין איך. וואס איך האב, פארקויף איך. און פארשטעלן זיך בין איך קיין בעלן. קיין פרטים וועגן ערשטן געשפרעך ביי מיין ערשטן באזוך ביי פרעצן געדענק איך ניט. דער געשפרעך איז אייגנטלעך געווען אן איין-פערזאניקער, פרץ האט גערעדט און איך געהערט. כ'געדענק נאר, אז גערעדט האט ער די גאנצע צייט וועגן מיר. געדוכט האט מיר, אז כ'האב פאר זיך א זנאכער, וואס זעט מיך אויף דורך און דורך, ווייסט אלע מיינע אויסבאהעלטענישן, באגערן, און פעלערן. צי ווייל מיין פארערונג האט מיך געמאכט אזוי אויסטייטשן זיין יעדעס ווארט, צי ווייל זיין אינטואיציע האט מיך טאקע באמת אזוי דורכגענומען. אזוי צי אזוי, נאר וואס ווייטער ער האט גערעדט, אלץ מער האב איך געפילט אז מיין גארע געשלאסנקייט האט פאר אים קיין באטרעף, אז ער נעמט פון מיר אראפ א לבוש נאך א לבוש, און אז באלד וועל איך בלייבן ווי מען זאגט הויל, נאַקעט. דאָס האָט מיך אי איבערראַשט, אי פֿאַרשעמט, אי געמאַכט מיך זײער אַראָפּפֿאַלן. ער האָט דאָס דערפֿילט, און כּדי מיך צו שטאַרקן און אױפֿמונטערן, איז ער צו מיר צוגעגאַנגען, מיר אַרױפֿגעלײגט אַ טרײסטנדיקע האַנט אױפֿן אַקסל און מיך אַ פֿרעג געטאָן, װיפֿל זײַט איר אַלט? כ'האָב געזאָגט, לאָמיר זיך בײַטן, האָט ער פֿאָרגעלײגט. ס'איז געװען געזאָגט געװײנלעך אין אַ שפּאַס, אבער אויך מיט א האלב ערנסטן אונטערטעקסט וואס האט באדארפט געבן אנצוהערן אז אראפפאלן ביי זיך דארף מען ניט, ווייל יוגנט איז א זאך וואס מען קען אויף איר אויסשטעלן ווי אויף א גוטע קארט, זי האט פיל צוזאגנדיקע געהיימענישן אונטער איר פאלע פארשטעקט. דעמאָלט איז ער אַריבער צו רעדן מער קאָנקרעט. ער האָט מיך גענומען מוסרן. ס'האָט זיך געהאַנדלט וועגן איינער מיינער אַ יוגנטלעכער געדרוקטער זאַך, וואָס אַלס טעמע האָט מיר געדינט דאָס געבורט פֿון קריסטוס. ער האָט צו ערשט מיך אָפּגעמאָסטן פֿאַרחידושט. ווי קום איך גאָר אַריינצוקוקן אין אַ ווינקל, וואָס לויט מיין דערציִונג האָט עס מיר באַדאַרפֿט זיין אַזוי פֿרעמד?

מיך, וואס כ'האב אים נאכגעקוקט א פארגאפטער און געקאנט בלויז זען דעם שטויב וואס זיין רייטפערד הויבט אויף, שוין ערגעץ ווייט און ווי ביי די שפיצן פון א הויכן בארג פליענדיג. אז ער האט שוין געהאלטן גאר הויך, האט ער זיך מיטאמאל א שטעל אפגעטאן, ווי גלייך אין סאמע מיטן פלי האט ער זיך עפעס דערמאנט אדער פארלוירן. אזא טבע האט ער געהאט, קומענדיג אין דער הויך האט ער מיטאמאל א פאל געטאן ווי א שטיין. אבער שפעטער עטוואס ווי נאר ס'איז אים אויפגעקומען א ווארט, א געדאנק, וואס האט געהאט א שייכות צום ענין וועלכן ער האט אקארשט באהאנדלט, אזוי האט ער זיך ווידער אנגעצונדן, ווידער צעפלאקערט, און ווידער לוסט באקומען צום ווייטער האסטיגן אוועקרייסן און ארויפשטייגן. איך האָב פֿון אים די אױגן ניט אָפּגעריסן. ס'איז מיר געװען אַלץ אײנס, צי הער איך, װאָס ער רעדט, צי ניט. כ'האָב זיך געפֿילט באַגליקט און באַגײַסטערט פֿון דעם אַלײן, װאָס איך געפֿין זיך אין זײַנע פֿלאַקערנדיקע פֿיר איילן. יענעם אָװנט, בײַ דעם אױבנדערמאָנטן געשפּרעך, האָט מיט מיר געטראָפֿן אַ קאָנפֿוז, װאָס באַװײַזט, ווי ווייט איבערגליקליך כ'האב זיך געפילט צו אטעמען מיט איין צימער לופט מיט דעם צו וועם עס האט מיך אזוי ווילד געצויגן. פרץ האט מיך מכבד געווען מיט א בלעטער-ציגאר, כ'האב לפנים אים אנגעצונדן און פארויכערט, אבער באמת האב איך אים געוואלט לאזן אויף אנדענק. ס'האט מיר אויך געדוכט ווייניג דרך ארץ אוועקצולאזן פרצ'ס א געשענק מיטן רויך. כ'האב דערום געמאכט דעם אנשטעל אז איך רויכער, אבער פארשטעלטערהייט האב איך גענומען אויסלעשן דעם ציגאר, מיט דער כוונה דעם רעשט צו פארהיטן און אויסבאהאלטן. ווען כ'האב געמיינט אז ער ברענט שוין ניט, האב איך, אז פרץ זאל ניט זען, אים אריינגעלייגט אין זשילעט קעשענע. מיטאמאל אבער האט זיך דערהערט אז עפעס טשאדעט. כ'האָב דערשפּירט מײַן טעות. דער ציגאַר האָט געברענט, און צוזאַמען מיט אים, מײַן זשילעט-קעשענע, וווּ ער איז געלעגן. פּרץ האָט דאָס באַמערקט. ער האָט גלײַך געכאַפּט, וואָס דאָ קומט פֿאָר, האָט זיך געוואָלט צעלאַכן, אָבער, ניט וועלנדיק מיך פֿאַרשעמען, האָט ער זיך אָפּגעקערעוועט, און כּדי מיר געבן די מעגלעכקייט אַרויסצוקומען פֿון מײַן צרהדיקער לאַגע, האָט ער זיך געמאַכט, גלײַך ער דאַרף עפּעס האָבן אין אַ צווייטן צימער. א גרוב ווען ס'עפענט זיך מיר וואלט מיר אוודאי געווען ניחא'ער. איך האב זיך געפילט ווי א גנב ווען ער ווערט געכאפט פאר דער האנט. אגב, אט דעם רעשט סיגאר האב איך טאקע לאנג פארהיט ווי א מין קמיע וואס האט מיך דערמאנט אי מיין באציאונג צו פרצ'ן, אי אן פרצ'ס אויסבאהאלטענער הנאה דורך זיך ווען ער האט געזעהן ווי אזוי זיין א ליאדע מתנה קען געשעצט זיין פון זיינעם א פארערער. אין דעם זעלבן אָװנט איז מיט מיר נאָך עפּעס געשען, װאָס כ'שעם זיך עס אַפֿילו איצט צו דערמאָנען. שױן טאַקע אַן אמת'ע גניבה. װען פּרץ איז בעתן געשפּרעך צוליב עפּעס אַרױס פֿון קאַבינעט און מיך געלאָזט אַלײן, האָב איך באַמערקט אױף זײַן טיש אַ קלײן שטיקעלע פּאַפּיר מיט זײַן האַנטשריפֿט. אַ שמאָל פּיצל פּאַסיקל, אָבער מיט זײַן כּתבֿ. כ'בין זיך מודה, כ'האב זיך ניט איינגעהאלטן און האב אויך דאס גענומען אויף אנדענק. זאל מיר דער געבאט פון לא תגנוב מוחל זיין, נאר דער נסיון איז געווען גרויס ניט בייצושטיין. כ'האב געוואלט זען, וואס פארצייכנט פרץ אמאל איבערכאפנדיק פאר זיך און וואס וואלגערט זיך ביי אים. פֿאַר מײַן אַוועקגיין האָט זיך פּרץ דערמאָנט אין זײַן בריוו, וואָס ער האָט מיר געשריבן, זיך אָפּזאָגנדיק צו דרוקן די זאַך, וואָס איך האָב אים געשיקט פֿאַר זײַן וואָכנבלאַט, וואָס איז דעמאָלט דערשינען. מײַן בריוו, האָט ער געפֿרעגט, האָט איר באַקומען? יאָ, האָב איך געזאָגט. איז אָט, ווייסט, אַז בריוו שרײַב איך זעלטן. כ'האָב געמאַכט פֿאַר אײַך אַן אויסנאַם. אויב איר ווילט, נעמט זיך איבער. ווי דער רגע. אין אָט דעם בריוו, וועלכן כ'האָב לאַנגע יאָרן פֿאַרהיט און וואָס איז צו מײַן באַדויערן סוף-כּל-סוף פֿאַרלוירן געגאַנגען, האָב איך טאַקע געפֿילט אַ שטיקל ספּעציעלע באַציִונג. דאָרט איז געווען איינע אַ פֿראַזע, וואָס כ'האָב זי פֿאַרגעדענקט. אפֿשר בין איך פֿאַר אײַך צו גרוי, און אפֿשר איר, פֿאַר מיר, צו גרין. אַן אַנדער יונגער קאָפּ האָט זיך דאָ געקאָנט פֿאַרדרייען און וועלן נעמען טראַכטן מער פֿון פּרצעס גרויקייט, ווי. ווי פון אייגענער גרינקייט, מיט מיר אבער איז דאס גאט זיי דאנק נישט געשען. כ'בין געווען געשיצט דאפאר נאך פיל איידער כ'האב אים געזען, בפרט ווען כ'האב אריבערגעשפאנט זיין שוועל און כ'האב אנגעטראפן א מענטשן שוין באלד קרוב צו די זעכציג, וואס האט אבער זיך געקאנט פארגלייכן מיטן יוגנטליכן ברען, מיט געשיקטקייט פון קערפער, מיט פלינקקייט פון ווארט און מחשבה, מיט וועמען איר ווילט. האט מיר שוין אפילו ניט אויסגעזען אזוי ווילד פרצ'ס קאטאוועס'דיגער פארשלאג צו בייטן זיך מיט מיר, וואס האב ערשט געהאלטן אינמיטן די צוואנציגער. פארקערט, לעכערליך ארעמזעליג האבן מיר דערום אויסגעזען יענע האלב אפגעריבענע, האלב אפגעריסענע פליגעלמאנישע שרייבערלעך מיט וועלכע כ'האב דערנאך, זייענדיג אייניגע טעג אין ווארשע זיך באגעגנט, און ווען כ'האב געהערט פון זיי דאס אוועקמאכנדיגע ביטל-ווארט עה, פרץ איז שוין אלט. קבצנים און מינץ-פארשוינען, האב איך זיך געטראכט, דאס רעדט פון זיי ארויס אי די ביליגע קאוויארניע השגה, אי דאס ניט קאנען זיך געפינען אין איין מחיצה מיט אן אמת'ן גרויסן כדי מ'זאל זייער אייגענע קלייניקייט ניט ארויסזען, אי פשוט'ע קינאה, און נאך און נאך וואס געהערט צו באנומענער ליטערארישע קיבעצארניע. צו אים איז דאס ווארט ניט געווען אנגעמאסן. כ'האב דאס ארויסגעזען איין מאל בעת א לאנגן שפאציר מיט אים ווען איך בין געבליבן הינטערשטעליג אין גאנג און האב זיך געמוזט צופאסן צו זיין האסט.

בין ארויס פון מיין ערשטן באזוך ביי אים ווי מיט אן ערשטן דערפאלג אין ליבע, ווען דו קריגסט די זיכערקייט אז דיין באגער געפינט מיטגעפיל און איז פון צווייטן זייט אין א געוויסער מאס באוויליגט. קיינע וועקסלען זיינען מיר ניט ארויסגעגעבן געווארן, נאר ס'האט מיר גענוגנט אליין דאס, וואס כ'האב געהאט מוט צו אים אנקלינגען, אריין, הערן וואס געהערט, אז איך זאל זיך שוין פאררעכענען פאר א שטיקל ליטערארישן בן בית און זיך אליין געבן קרעדיט. וואס האב איך באמערקט אין פרצ'ס ארומרינגלונג ביי מיין ערשטן באזוך? זיין באשיידענע דריי צימער וואוינונג, באשיידן מעבלירט. זיין שרייב טיש באשטעלט מיט אלערליי שרייב געצייג, אלבומען, ספרים יקרי המציאות. ווי אויך מיט פארשיידנארטיגע ציגארן, פאפיראסן, טיטנין און גילזן, וואס ער פלעגט אפט בייטן, רויכערנדיג אמאל פון די, אמאל פון יענע, קלאגנדיג זיך אויך, אוי, ווען ווער איך שוין פטור פונעם רויכערן וואס זיצט אים אין הארצן. צום סוף פון מיין באזוך האט זיך באוויזן פרצ'ס פרוי, ווייזט אויס ערשט פון שטאט געקומען. זי האט דערלאנגט כיבוד,

ווי וועלנדיג אונטערשטרייכן איר שותפות און מיטשטימונג מיט פרצ'ן אין זינען פון שאפן געמיטליכן קאנטאקט מיט די אים נאענטע. אזוי האב איך דאס אן אנדער מאל געזען אין איר באציאונג צו א' ווייטערן, אזוי אויך דאס מאל אין איר באציאונג צו מיר. כ'האב ווידער באמערקט אז פרץ האלט זיך מיט איר קארעקט, אנשטענדיג, ווי ס'געהערט צו א מאן און פרוי. אבער אין דער זעלביגער צייט אויך א היפש ביסל קיל, אפט אפילו אוועקקוקנדיג וואס דאס האט געקאנט געבן א גרונט פאר איינעם וואס האט אינטערעס פאר אזוינע זאכן צו חושד זיין אז פרץ, וואס איז שוין כלל ניט יונג, האט אבער נאך גענוג אויסבאהאלטענע לוסט אויף אן אנדער פרוי עטוואס אנדערש צו קוקן. און שוין.

איך דערמאָן זיך נאָך איצט מיט ציטערניש, װי אַזױ איך בין פֿאַר אים געזעסן, געלײענט און אין דער זעלביקער צײַט אױך נאָכגעשפּירט, װי ער נעמט אױף דאָס געהערטע. איך האָב באַמערקט, אַז איך האָב פֿאַר זיך אײנעם, װאָס איז לױטער אױער, און אַז אַ מינדסט פֿאַלשע, נישט-ריכטיקע נאָטע מאַכט אים גלײַך צושליסן די אױגן, װאָס האָבן ערשט בײַם רעכטן און גוטן געלױכטן מיט צופֿרידנקײט, װי פֿון אײגענעם גוטס. ווען דאס פאלשע האט זיך לענגער געצויגן איז ער כמעט איינגעשלאפן. א שטראף פאר א שרייבער וואס איז ערגער פון די ערגסטע זידל-ווערטער, אן אטעסטאציע וואס האט דעם טעם פון יסורים פון גיהנום. אויף מארגן האט מיר א' ווייטער וואס האט ווי געזאגט מיך שטארק פראטעזשירט און ווי א גייסטיגער מעצענאט איז געווען גוואלדיג פאראינטערעסירט אין מיין אויסנעמען און האבן דערפאלג ביי דער ערשטער באקאנטשאפט מיט פרצ'ן מיר איבערגעגעבן אייניגע פרצ'ס מיינונגען וועגן מיר, וואס דעם רוב פון זיי וויל איך דא איבער געוויסע טעמים פארשווייגן און בלויז איינע דערמאנען. מיט דעם פארשוין, האט פרץ געזאגט א' ווייטערן, מיינענדיג מיך, דארף מען טון ווי מיט א באל, אז מען וויל ער זאל הויך אויפשפרינגען, דארף מען אים פריער א גוטן זעץ אראפטון. כ'האב דאס אנגענומען פאר ליב. כ'האב זיך אין ווארשע ניט לאנג פארזאמט. בסך הכל א טאג אכצען. פאר דער צייט האב איך געהאט די געלעגנהייט צו זען דעם קולט פון פרצ'ס פערזענליכקייט ביי דער מאסע, זיין פאפולאריטעט און באליבטקייט ביי איר. ס'איז געווען א שבת בייטאג אויף וועלכן ס'איז צונויפגערופן געווארן א פארזאמלונג, א מין מיטינג, אויף צו באהאנדלען געוויסע טעאטער-פראגן. ס'האט באדארפט ארויסטרעטן פרץ,

דער זאַל פֿון פֿילהאַרמאָניע איז געװען פֿול געפּאַקט און מער װי פֿול. אַז פּרץ האָט זיך אַ װײַז געטאָן אױף דער טריבונע, איז דעם עולם ניט געװען אײַנצושטילן. מע האָט געשטורעמט פֿון פֿרײד, פֿון באַגײַסטערונג און פֿון האָבן פֿאַר די אױגן דעם אמתן פֿאָלקספֿירער, װאָס האָט די נבֿואה אין מױל און פֿון װעמען מען ריכט זיך צו הערן דאָס, וואס פון קיינעם ניט. פאר דער צייט האב איך נאך אייניקע מאל באזוכט פרצ'ן, כ'האב אביסל אריינגעקוקט אין זיין לאבאראטאריע, אביסל צוגעזען זיין ליטערארישע הנהגה, אביסל ווי לעבט זיך אים מאטעריעל. וויפיל פארדינט איר? האט ער מיך איינמאל געפרעגט. אזויפיל, האב איך געענטפערט. און איך, אזויפיל, און ס'איז קארג, און איך מוז די בעסטע צייט אפגעבן דער גמינע. און פון דער פען? האב איך געפרעגט. פֿון דער פּען אין מױל אַרײַן האָב איך קײנמאָל ניט געאַרבעט. ער האָט זיך געקלאָגט אױף דער צײַט, װאָס גײט אים פֿאַרלױרן. אַכט אין דער פֿרי דאַרף ער שױן זײַן אין דער גמינע. פֿיר בײַ טאָג קומט ער אַהײם. ער איז מיד, רוט זיך אָפּ ביז אַזײגער זעקס. דעמאָלט קומען געזעלשאַפֿטלעכע פֿליכטן, אַ מאָל אַ פֿאַרזאַמלונג, אַ מאָל אַ לעקציע, און אַזױ גײט אױך אַװעק דער אָװנט. איז װען אַרבעט איר פֿאַר זיך?

אין קלאמערן געזאגט, דאס איז געווען זיין דערציילונג שרה בת טובים, וואס האט זיך דעמאלט געדרוקט אין דער צייטונג דער פריינד. כ'האב אויך געזען ווי ער פארהאלט זיך צום ארום, דאס מיינט צו אייניקע יונג אונטערוואקסנדיקע ליטעראטן ווי צו ווייסענבערגן און צו קאגאנאווסקין. ווייסענבערגן האט ער איינמאל אין מיין אנוועזנהייט געשענקט א באנד שעקספיר'ס דראמעס,

איך האָב געזען, װי ער באַציט זיך צום יונגן, גאָר יונגן כּמעט, נאָך מיט דער מוטערמילך אױף די ליטעראַרישע ליפּן קאַגאַנאָװסקין, װאָס האָט פֿון יוגנטלעכער אומשולד זיך געפֿילט אַזױ פֿרײַ, אױפֿגעבונדן מיט פּרצן, װי מיט אַן עלטערן ברודער, כּמעט פּאַניעבראַט. ער האָט בײַ יעדער באַגעגעניש מיט פּרצן אים געהאַט צו פֿאַרטרױען אַן אַנדער געהײמעניש װעגן אַן אַנדער מײדל. דאָס האָט מיך אַ ביסל שאָקירט. איך, וואָס האָב זיך געפֿונען ווײַט פֿון ליטעראַרישע צענטערן מיט זייערע זיטן, האָב ניט פֿאַרשטאַנען, ווי דערלויבט זיך אַפֿילו אַ קינד צו זײַן אַזוי היימיש מיט אַזאַ, וואָס יעדעס מאָל, אַפֿילו שוין נאָכן ערשטן קלונג אין זײַן טיר, איז מיר דאָס קלינגען אָנגעקומען שווערלעך. אין דעם פּרט האָב איך געפֿונען אַן ענלעכקייט צווישן זיך און אַ. ווײַטערן, וואָס, ווי כ'האָב באַמערקט, איז ער יעדעס מאָל, קומענדיק פֿאַר פּרצן אונטער אַן אַנדערן אױסרעד, געבליבן שטײן פֿאַר אים און זיך ניט געװאָלט זעצן. און אַז כ'האָב אײנמאָל אים געבעטן אָנקלינגען פּרצן װעגן עפּעס אַן ענין, האָט ער געזאָגט, נײן, ער קלינגט ניט, ער קאָן זיך נישט דערלױבן ציִען פּרצס אױער צום טעלעפֿאָן, אַז ער דאַרף, פֿאָרט ער צו. אָט דאָס האָב איך פֿאַרשטאַנען. פּרץ האָט דאָס געפֿילט, ער האָט אײנמאָל מיך אַ פֿרעג געטאָן.

און מה נאכל? פון וואנען הייסט עס וועל איך לעבן? אט, מען טרעט צו ארויסגעבן זיינע ווערק אין העברעאיש, זאל איך זיין זיין איבערזעצער, איך קען דאך העברעאיש. ווי ס'האט מיר ניט געשמייכלט אט דער פארשלאג, דאך האב איך זיך אפגעזאגט, אויסגעפינענדיג פארשיידענע תירוצים, וויכטיקע, ניט וויכטיקע, דער עיקר, ווייל איך האב זיך ניט געפילט צוגעפאסט צו דער טומלדיקער גרויס-שטאט, און לויט מיינע אייגנשאפטן, וועלכע איך האב ריכטיק אדער ניט ריכטיק אפגעשאצט, איז מיין ארט געווען אין פראווינציעלע אויסבאהעלטעניש, פון וואנען איך זאל פון צייט צו צייט ארויסשטעקן דעם קאפ, ווי דורך א קליין שטוביק פענסטערל אין גאטס דרויסן ארויס, און בלויז טרוימען וועגן טומל און גרויס-שטאט.

און פארשטענדליך אז איך האב יארן לאנג דערנאך געהאט צו דערציילן פאר מיינע חברים אין דער פראווינץ וועגן מיין באזוך ביי פרעצן פיל מער וויפיל איך דערצייל דא, ניט אזוי קיין פאקטן מער ווי איינדרוקן פון זיין שטיין, גיין, האלטן זיך און מער גייסט פון א גדול וואס שטראמט ארויס פון אים און מאכט אים מיט קיין פרט ניט ענליך אויף די וועלכע מיר באגעגענען אין אונזער טאג טעגליכקייט.

נאָר מער ווי איין מאָל האָב איך ניט געטרוימט אים צו זען. איך האָב זיך, ווייזט אויס, אַסקעטיש ניט פאַרגונען. עס האָט מיר אָבער גענוגט אויך דאָס איין מאָל, כ'זאָל שוין באַשטענדיק האָבן זיין געשטאַלט פאַר די אויגן און פילן זיין אויפזיכט און לערעריש-זיטלעכן קאָנטראָל, וואָס היט און וואָרנט, געדענק פאַר וועמען דו ביסט פאַראַנטוואָרטלעך.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלע אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דיגיטיזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר.